וועסט נעמען דעם שירעם, הערסט? וועסט נעמען דעם שירעם, כ'האב פיינט אז מ'זאגט מיר אפ. האט ער זיך אנגעזעצט אויף מיר מיט זיין באפעלנדיג אביסל קוויטשיג קול און זיינע קליינע קורצזיכטיגע אויגן אונטער די גראבע ברילן גלעזלעך האבן זיך איינגעשטאכן אין מיר אז כ'האב אזש דערפילט א ווייטאג. אבער וואס דארף איך א שירעם, עס רעגנט דאך נישט אינדרויסן. האב איך זיך. האב איך זיך געווערט געגן אים און כ'בין צוגעגאנגען צום פענסטער כדי אים צו ווייזן אז אין גאס איז טרוקן. באלד וועט זיך אראפלאזן א גוס רעגן וועסטו זען. כ'ווייס וואס איך רעד, נעם דעם שירעם! האט ער זיך געהאלטן ביי זייניגע און די קליינע שפיציג קורצזיכטיגע אייגעלעך זיינע האבן זיך נאך טיפער איינגעשניטן אין מיר. ניין, כ'וועל דעם שירעם ניט נעמען, האָב איך אַ מורמל געטאָן, אָבער איך האָב דערפֿילט אַ ניט-זיכערקייט אין זיך און כ'האָב שוין פֿאַרשטאַנען, אַז ער וועט בײַ מיר אויספֿירן און כ'וועל זיך אונטערגעבן זײַן באַפֿעל. איך בין געשטאַנען בײַם פֿענצטער און אַרויסגעקוקט אין גאַס, וווּ ס'האָט זיך אויף די ענג צוזאַמענגעדריקטע דעכער געזעצט די זון, אמת איז אז אינדרויסן איז געהאנגען א נעפל וואס האט ארומגענומען די גאס, די הייזער, די מענטשן מיט א קראנקער דינער הויט, נאר די פארגייענדיגע זון האט באפארבט די הויט מיט א לעבעדיג רויטע ליכט, ס'האט אויסגעזען ווי נאך א שריפה וואס לאזט איבער נאך זיך א דעמפיגן רויך, אבער מען האט נישט געזען אין ערגעץ קיין סימן פון א רעגן. וואס זשע האט זיך מיין חבר אנגעזעצט אויף מיר איך זאל בארגן ביי אים א שירעם? דו הערסט וואס איך זאג דיר? ס'וועט זיך באלד אראפלאזן א מבול, וועסטו ווערן פיטש נאס. אויב דו ווילסט קענסטו ביי מיר בלייבן שלאפן, כ'וועל דיר אויסבעטן אויף בענקלעך, אז נישט וועסטו שלאפן מיט מיר. דו ביסט נישט אזוי פעט ווי איך און וועסט נישט פארנעמען קיין סך ארט. האב איך ווידער דערהערט מיין חבר'ס קול וואס האט מער נישט געקלונגען אזוי באפעלעריש ווי פריער. אבער ווען וועל איך דיך קענען צוריקברענגען דעם שירעם? כ'בין אזוי פארנומען, כ'האב פיינט צו זיין א בעל חוב, האב איך זיך אלץ געפרואווט ארויסדרייען פון מיין חבר וואס האט מיר ארויסגעוויזן אזויפיל געטריישאפט. איך קען ביי דיר נישט בלייבן שלאפן. כ'מוז אהיימגיין. דאס ווייב און די קינדער ווארטן אויף מיר. האב נישט קיין פאראיבל אויף מיר שלום. נאר איידער איך האב פארענדיגט מיינע רייד, איז שלום שוין אויסגעוואקסן פאר מיר מיט דעם שירעם אין דער האנט. ער איז געשטאַנען אַ הױכער, אַ פֿעטלײַביקער, אַן אײַנגעבױגענער, װי אַ געהױקערט אומגעלומפּערטער באַרג, און אין זײַנע גרױסע הענט האָט זיך געװיגט אַן אַלטער שװאַרצער שירעם. ער האָט דעם שירעם אױפֿגעמאַכט, כּדי צו װײַזן, אַז ער האָט ניט קײן שום פּגם. שלום איז געבליבן שטײן אונטער אַ שװאַרצן דעכל. דאָס איז געבליבן פֿון אונדזער גאַנץ פֿאַרמעגן, האָט ער זיך אָנגערופֿן, אַז כ'בין געקומען אין שטעטל אַרײַן נאָך דער מלחמה, האָט מיר די קראַשינסקיכע אַנטקעגן געטראָגן דעם שירעם. דאָס האָט זיך אָפּגעראַטעוועט פֿון אונדזער הויז, האָט זי געזאָגט. אָבער צו וואָס דאַרף איך דעם שירעם? ס'וועט דאָך זײַן אויף מיר בלויז אַן עול, ס'רעגנט נישט אין דרויסן. נעם, זאָג איך דיר, האָט מײַן חבֿר אָפּגעהאַקט, וועסט מיר ביי א געלעגנהייט אפברענגען, רעד ניט אזויפיל. בלית ברירה האב איך א כאפ געטאן דעם שירעם פון זיינע הענט מיט אזא האסטיקייט ווי איך וואלט אים ארויסגעריסן. איך האב זיך מיט שלום'ען געזעגנט, כ'בין ארויס אויף דער גאס. כ'בין שנעל געגאנגען פאזע די קליינע הייזלעך פון דעם ארעמען געסל און כ'האב געפילט ווי דער שירעם באמבלט זיך ביי מיינע פיס און שטערט מיר ביים שטעלן די טריט. דער שירעם איז מיר געווען איבעריג און האט געוואויגן אזוי שווער גלייך איך וואלט געטראגן א שווערע משא. נישט איינמאל האב איך אים געוואלט אוועקשליידערן ער זאל זיך צעברעכן אויף שטיק שטיקלעך. ס'אר א מענטש בין איך אז איך האב זיך געלאזט צורעדן צו א זאך וואס האט זיך מיר באלד נישט געלייגט אויפן שכל. צו האב איך אן אייגענעם ווילן? נאך פון קינדווייז אן האט שלום געהאט ביי מיר צו זאגן און ס'האט נישט געהאלפן מיין ווערן זיך קעגן אים. נישט איינמאל האב איך אפגעמאכט ביי זיך אז כ'וועל זיך מער ניט לאזן, אבער אזוי גיך איך האב אים דערזען, האט ער צוריק געוועלטיקט איבער מיר. מיר זענען אמאל געווען געשוואוירענע חברים, כאטש איך האב זיך שטענדיק געוואלט ארויסדרייען פון אים און געטראכט ווי נאר פטור צו ווערן פון אים. אמת איז אז ער איז מיר קיינמאל נישט נאכגעלאפן, דווקא איך בין אים נאכגעלאפן, גלייך ער וואלט מיר אפגעטון עפעס א כישוף. איך האב זיך געוואלט מיט אים חבר'ן, כאטש ער האט מיר תמיד אנגעטון צרות. בלויז דער בליק פון זיינע קליינע אויגן האט מיך געמאכט אפהענגיג, ווארום איך האב געפילט אז ער ווייסט אלץ וואס עס טוט זיך ביי מיר. איך בין געווען א בארימער, געוואלט זיך אלעמאל ארויסשטעלן פון אויבן, גענומען אלץ לייכט, און ער איז געווען פונקט דער היפך פון מיר. גארנישט האט ער גענומען לייכט, לאנג אריינגעטראכט אין אלץ, אזוי אז דאס לעבן איז געווען פאר אים ממש אן אפקומעניש. פארוואזשע האב איך זיך געוואלט מיט אים חבר'ן? אפשר דערפאר ווייל ער האט מיך אזוי גוט געקענט און איך האב אים געוואלט ווייזן אז כ'בין גארנישט אזוי שלעכט ווי ער מיינט. כאָטש ווען איך האָב אים נישט געפֿילט לעבן זיך, האָב איך פֿרײַער אָפּגעאָטעמט. בין איך אים פֿון דעסטוועגן אומעטום נאָכגעגאַנגען. שוין אין חדר האָט ער מיך שטענדיק געפּאַקט בײַ מײַנע באַרימערײַען, בײַ מײַנע ליגנס און דווקא געוואָלט, כ'זאָל זיך אויפֿן אָרט שווערן, צי כ'זאָג אמת. נעם ארויס די ציצית און שווער דיר ביי דיין נאמנות, צי ס'איז אמת וואס דו זאגסט, פלעגט ער צושטיין צו מיר ווי א שופט און כ'האב געמוזט אויספירן זיין באפעל. איך האב ארויסגענומען די ציצית, אנגעהויבן צו שטאמלען די שבועה, נאר אינמיטן דערינען האב איך זיך פארלוירן און נישט געקאנט ארויסברענגען קיין ווארט. זיי זשע זיך מודה, דו ביסט א ליגנער, פלעגט ער מיר נישט אפלאזן און געוואלט אויספירן זייניקע ביזן סאמע סוף, וועמען גייסטו דא אפנארן, האסט אליין געזען וואס שייקע האט באוויזן. אין חדר איז שלום געווען דער מסמיד, דאס גוטע קעפל, און איך האב נישט געוואלט לערנען און נישט געהאט קיין גוטן קאפ. אבער איך האב מיר אזוי אן עצה געגעבן אז דער רבי האט מיר זעלטן געכאפט ביי א חטא. איך האב פארמאגט אזא ספריטניקייט אז כ'האב זיך געקאנט ארויסדרייען פון אלע סכנות. דאס האט שלום'ען פארדראסן, ווארום ער איז געווען א מבין אויף מיר. ער האט מיר דווקא געוואלט ווייזן אז איך ווייס גארנישט, איך בין בלויז א פלוישער. טאמער האב איך זיך גערימט אז איך קען דעם שיעור פון דער וואך, האט ער באלד אויפגעמישט די גמרא, א טייטל געטאן מיטן פינגער, און ארויסגעווארפן פון זיך דאס איינע ווארט, זאג! האב איך טאקע נישט געוואוסט וואס צו זאגן, נישט געקאנט אויפמאכן דאס מויל, און דאס פנים האט מיר אנגעהויבן צו פלאמען. אמת איז אז לכתחילה האב איך זיך געוואלט ארויסדרייען פון דעם עסק מיט מיינע קונצן, אבער כ'האב פארשטאנען אז ביי שלום'ען וועט עס נישט אנגיין. דערפאר ווען מיר זענען געגאנגען רייסן אויבסט ביים שכן אין גארטן און זיך געדראפעט בשתיקה אויפן הויכן פארקן, האב איך אפגעמאכט ביי זיך אין שלום'ען נקמה צו נעמען. איך בין דאָ געװען אױפֿן פֿערדל. מיר איז תּמיד אַלץ אַדורכגעגאַנגען גלאַטיק, און אים האָט דער שכן געפּאַקט און אַראָפּגעצױגן בײַ אים די הײזלעך, װי אַ צולאָג האָט ער אים נאָך אָנגעפֿיצקעט אױפֿן נאַקעטן געזעס. אָבער שלום איז אױך דאָ נישט געװען דער פֿאַרשפּילטער. זײַן דורכפֿאַל האָט אים אַזױ פֿאַרדראָסן, אַז ער האָט מיר לאחר-מעשׂה גערופֿן מיט די ערגסטע נעמען און געזאָגט אױף מיר אַז כ'בין אַ גנבֿ. װאָס הײסט איך בין אַ גנבֿ? האב איך ניט פארשטאנען, דו ביסט דאך דער גנב, מיך האט מען נישט געפאקט. א גנב בלייבט א גנב, האט שלום אנגעפסקנט. אויב איך האב אין די יונגלשע יארן ניט געקאנט אין שלום'ען נקמה נעמען, איז מיר דאס געראטן בוכערווייז ביים גיין זיך באדן צום טייך ערב א גרויסן שטורעם. און מיטאמאל איז מיר געקומען אין קאפ אריין פארוואס שלום האט איצט, נאך אונזער אומגעריכטער באגעגעניש אין מעלבורן, מיך געצוואונגען צו נעמען דעם שירעם. כ'בין געגאנגען איבער די מעלבורנער גאסן מיטן שירעם וואס איז אלעמאל שווערער געווארן אין מיינע הענט, און אלץ איז מיר געווארן קלאר. ס'איז מיר קאלט געווארן אין די אברים ווארום שלום האט צוליב מיין שטיקל ארבעט געליטן לאנגע יארן. שפעטער בין איך טאקע ארומגעגאנגען מיט א שולד געפיל, ס'האט זיך מיר געדאכט אז שלום ווייסט אלץ, נאר ער גיט נישט צו דערקענען אויף זיך. ווער נאך האט מיר אזוי גוט געקענט ווי ער? ס'קען זיין אז ער האט מיר גארנישט געזאגט כדי מיר צו פייניגן, כ'זאל ניט וויסן וואו איך שטיי מיט אים. ס'האט שוין געהאלטן דערביי איך זאל אים אנכאפן ביי די קלאפעס און פרעגן, פארוואס שווייגסטו? דו ווייסט דאך וואס כ'האב דיך אפגעטאן. אבער שלום האט געשוויגן. נאך מער ווי פריער האבן זיך זיינע קורצזיכטיגע אייגעלעך אונטער די גראבע ברילן-גלעזלעך איינגעשטאכן אין מיר, אבער ער האט גארנישט געזאגט. ס'איז זיכער אז דא אין מעלבורן האט ער נאך געדענקט פון דער גאנצער מעשה. ער איז אזויפיל אדורכגעגאנגען אין די געטאס אין די לאגערן, אבער די מעשה וואס איך האב מיט יארן צוריק אים אפגעטאן האט ער נישט פארגעסן. דעם שירעם האט ער מיר געגעבן כדי איך זאל זיך אין דעם דערמאנען. איך בין געגאנגען איבער די מעלבורנער גאסן און כ'האב אויסגעשטרעקט די האנט כדי אויסצופרואוון צו ס'רעגנט, אבער די האנט איז געבליבן טרוקן. ס'איז שוין געווען פינסטער, און דער נעפל וואס האט ארומגעהילט די גאס ווי א קראנקע הויט האט זיך אויפגעהויבן הויך איבער דער שטאט. כ'האב א הייב געטאן דעם קאפ צום הימל און כ'האב פלוצים דערזען אז ער איז שווארץ ווי סאזשע. עס האָט זיך מיט אַ מאָל אַראָפּגעלאָזט אַ גוס רעגן, איך בין באַלד געװאָרן נאַס. איך האָב זיך געאַמפּערט מיטן שירעם, געװאָלט אים אױפֿמאַכן, נאָר דאָס איז נישט אַזױ שנעל געגאַנגען. בעת מעשׂה איז דער רעגן געפֿאַלן איבער מיר און דער װינט האָט געריסן מיך מיטן שירעם אין אײנעם. אַז ס'איז מיר סוף-כּל-סוף געראָטן אױפֿצומאַכן דעם שירעם, האָט דער װינט אים אַ כאַפּ געטאָן, און כ'האָב אים געמוזט צוהאַלטן מיט אַלע כּוחות ער זאָל ניט אַװעקפֿליִען. עטליכע רגעס האט דער שירעם געשאפן א דעכל איבער מיין קאפ און כ'האב זיך געפילט באשיצט קעגן רעגן. כ'האב מיט הנאה געהערט ווי די רעגן טראפנס קלאפן זיך אן אין צושפאנטן געוואנט און ס'איז מיר געווארן לייכטער אויפן הארצן. אבער דאס האט נישט לאנג געדויערט, ווארום א שטורעם האט זיך מיט כח א טראג געטאן איבער דער גאס און אומגעדרייט דאס דעכל וואס האט אנגעהויבן צו פליען הויך איבער מיין קאפ. כ'האב געזען ווי די דראטן אין שירעם לאזן נאך און דאס געוואנט הענגט נאך ווי א שמאטע. איך בין געבליבן שטיין אין שטורעם און כ'האב זיך געראנגלט מיטן שירעם. כ'האב געוואלט אריינשטעלן צוריק די דראטן אויפן ארט נאר דאס איז מיר נישט געלונגען. וויפיל מאל איך האב זיי אריינגעשטעלט זענען זיי צוריק ארויסגעקראכן. דאס גאנצע עסק איז מיר לסוף דערעסן געווארן, און ס'האט מיר ארומגעכאפט אזא כעס, אז כ'האב געוואלט צוברעכן דעם שירעם אויף פיץ-פיצלעך. איך האב געפילט ווי דער רעגן פאלט כסדר אויף מיר, און כ'בין אינגאנצן נאס, אפילו דאס העמד איז שוין ביי מיר פיטש נאס און קלעבט זיך צום לייב. איך האב אבער נישט געהאט קיין אנדער ברירה, און געמייסטרעוועט אזוי לאנג ביז ס'איז מיר פונדעסטוועגן געלונגען צו פארפעסטיגן די דראטן. כ'האָב זיך צוריק אַ לאָז געטאָן איבער דער גאַס מיט דער זיכערקייט, נאָר די דראָטן האָבן זיך צוריק אַרויסגעצויגן, און ס'איז געשען נאָך אַ צרה, דער שירעם איז מיט אַ מאָל פֿול געוואָרן מיט לעכער. דורך די לעכער האָט דער רעגן פֿראַנק און פֿריי זיך געגאָסן איבער מיר, און כ'האָב אָנגעהויבן שנעל צו לויפֿן, כּדי זיך אַריינצוכאַפּן ערגעץ אונטער אַ דאַך. צופֿעליק בין איך אַריין צו מײַנס אַ באַקאַנטן אין אַ צוקערײַגעוועלב, וואָס איז געווען פֿול מיט מענטשן. אַלע האָבן זיך אַרומגעשטעלט אַרום מיר און האָבן מיך אָנגעהויבן צו באַדויערן, וואָס איך בין אַזוי נאַס געוואָרן פֿון רעגן. וווּ האָט אײַך דער שטורעם געפּאַקט? האָט אַ יונג מיידל געטייטלט אויף מײַנע דורכגעווייקטע מלבושים און איר קול איז געווען פֿול מיט רחמנות. גיי אַהיים און טו זיך שנעל איבער, אַז נישט וועסטו כאַפּן אַ קאָלד, וועסט דערמיט אָפּליגן אַ חודש צײַט, האָט זיך צו מיר צוגערוקט מײַנס אַ שכן און געשעפּצעט צו מיר מיט אַ סך געטרײַשאַפֿט. גיטס נאר א קוק אויפן שירעם האט זיך ווער צעלאכט הויך אויפן קול, דער שירעם איז דאך פול מיט לעכער! און מיט דער שמאטע האט ער זיך געוואלט באשיצן קעגן רעגן. וואו איז דיין אויטא? פארוואס האסטו נישט גענומען די קאר אין אזא מבול? האט מיך פלוצים א פרעג געטאן דער באלעבאס פון צוקעריי געוועלב. וואס? האסט רחמנות אויף דעם אויטא? ווארט צו א מינוט, כ'וועל דיך אפפירן אהיים. באותו רגע האב איך זיך דערמאנט אין מיין אויטא וואס איך האב געלאזט שטיין ניט ווייט פון שלום'ס שטוב. וואס האב איך טאקע פארגעסן דעם אויטא? וואס האב איך מורא געהאט צו זאגן שלום'ן אז די מאשין ווארט אויף מיר אינדרויסן און איך דארף ניט זיין שירעם? צי האט ער נאך היינט אויף מיר אזא השפעה אז כ'קען זיך אים ניט אנטקעגנשטעלן. איך האָב דערפֿילט, װי עס װערט מיר קאַלט אין אַלע בײנער און כ'הײב אָן צו שױדערן. ס'האָט מיט מיר געװאָרפֿן, אָבער איך האָב זיך מיט אַלע כּוחות אײַנגעהאַלטן, כּדי גאָרנישט אַרױסצוּװײַזן פֿאַר די אַלע מענטשן, װאָס זענען געשטאַנען אַרום מיר און מיר באַקוקט, גלײַך כ'װאָלט געװען עפּעס אַן אױסטערליש באַשעפֿעניש. ס'האָט מיך װער אָנגענומען אונטערן אָרעם, און איך האָב דערזען, אַז דאָס איז דער באַלעבאָס פֿון צוקערײַגעװעלב. קום, האָט ער זיך אָנגערופֿן צו מיר, מײַן אויטאָ וואַרט אין דרויסן, כ'גיי דיך אַהיימפֿירן, דו מוזט גיין גלײַך אין בעט אַרײַן. אַרויסגעזאָגט די ווערטער, האָט מײַן באַקאַנטער אַרויסגענומען דעם שירעם פֿון מײַנע הענט און אים געוואָלט אַוועקשטעלן. וואָס האַלטסטו דעם שירעם ווי ער וואָלט געווען אַן אוצר? האָט ער מיר אַ לאַך געטאָן אין פּנים אַרײַן. ס'איז דאָך אַ שבֿרי-כּלי, נישט ווערט קיין פּעני, פֿול מיט לעכער ווי אַ זיפּ. אבער איך האב דעם שירעם ניט געלאזט אוועקשטעלן אין ערגעץ און אים ארויסגעכאפט פון מיין באקאנטענס הענט. דער שירעם איז מיר פלוצלינג געווארן נאנט און כ'האב אים צו מיר צוגעטולעט. מיט וואס פאר א געטריישאפט האט שלום אים מיר געבארגט כדי ער זאל מיר באשיצן פון רעגן. איך האב דערפילט א שנאה צו די מענטשן וואס זענען געשטאנען ארום מיר און מיך באדויערט װאָס האָבן זײ זיך אָנגעטשעפּעט אין מיר? אין קאָפּ האָט מיר גערױשט און כ'האָב געהערט דאָס לאַכן פֿון די מענטשן װאָס האָבן געשפּאָט פֿון מיר אַז כ'האָב זיך פֿאַרהיטן פֿאַרן רעגן מיט אַ לעכערדיקן שירעם. בשעת איך בין אַהײמגעקומען האָט מיר מײַן װײַב ערשט געמאַכט דעם אמתן ברוך-הבא. ס'האָט זיך אַרױסגעשטעלט אַז זי און די קינדער האָבן געװאַרט אױף מיר מיטן אָװנטברױט, געװײנטלעך װאַרטן זײ נישט אױף מיר אַז איך קום שפּעט, די קינדער דאַרפֿן זיך גײן לײגן שלאָפֿן. וואו האסטו געלאזט דעם אויטא? האט דאס ווייב נישט פארשטאנען די גאנצע מעשה, האסט געהאט חלילה אן עקסידענט? צי דער אויטא איז קאליע געווארן אין רעגן? גיי שוין אין בעט אריין דעיוויד, קענסט נאך כאפן א לונגען אנצינדונג, האסט געזען א מבול? נישט בלויז דאס ווייב נאר אויך די קינדער זענען צו מיר צוגעשטאנען און זיי האבן מיך געהאלטן אין איין פרעגן וואו איך האב גענומען דעם שירעם. זיי האבן אים באקוקט פון אלע זייטן, און אז זיי האבן אים געפרואווט אויפמאכן, איז ער זיך צעפאלן, און דאס וואסער האט זיך פון אים א גאס געטאן. ניטע, וואס טוט איר? איז דאס ווייב צוגעלאפן צום קליינוואַרג מיט א געוואלד, איר וועט פארגיסן די שטובן, ווארפט ארויס די שמאטע אינדרויסן! וואו האט דער טאטע אויסגעזוכט די מציאה? כ'האב שוין געהאט אראפגעווארפן פון זיך די נאסע מלבושים, זיך געקוויקט מיט דער מחייה'דיגער טרוקענער פידזשאמע, אבער אז כ'האב דערהערט ווי דאס ווייב הייסט ארויסווארפן דעם שירעם, האב איך זיך א שטעל געטון אין מיין גאנצער גרייס און אויסגעשריגן, דעם שירעם וועט קיינער ניט ארויסווארפן! ער וועט בלייבן דא אין שטוב! דער שירעם געהערט צו מיין יוגנט-חבר שלום, איר הערט וואס איך זאג? איך בין נאכגעלעגן אין בעט עטליכע וואכן צייט מיט א שטארקער פארקילונג. דער דאקטער איז צו מיר געקומען כמעט יעדן טאג. כ'האב געהאט חלומות סיי בייטאג און סיי ביינאכט, דאס ווייב האט געהאט פון מיר געהאקטע צרות, ווארום איך האב גערעדט פון היץ און זי נישט געלאזט צוטון אן אויג. אין דער היץ האָב איך זיך נאָכאַנאַנד אויסגעשמועסט מיט שלומען. וואָס איך האָב ניט געהאַט קיין דרייסטקייט צו זאָגן אים אויף דער וואָר, האָב איך אים געזאָגט אין שלאָף. דאָס געוויסן האָט מיך געפּייניגט פֿאַר וואָס איך טראָג אים נישט אָפּ דעם שירעם. איך האָב אַלצדינג, אַ הויז, אַן אויטאָ, אַ ווייב און קינדער, און ער האָט גאָרנישט. דאַרף איך נאָך פֿאַרכאַפּן בײַ אים דאָס ביסל אָרעמקייט? אַז כ'האָב מיר בײַ נאַכט געװאַלגערט אױפֿן געלעגער, זיך געדרײט פֿון אײן זײַט אױף דער אַנדערער, האָב איך אָפֿט געזען שלומען, װען מיר זײַנען געװען ייִנגלעך. כאָטש ער איז געװען אַ מבֿין אױף מיר, האָט ער מיר פֿון דעסטװעגן נישט פֿאַרגינען מײַן געשיקטקײט. דער עיקר, האָט ער מיר נישט פֿאַרגינען, װאָס מײדלעך האָבן מיך ליב געהאַט, און אים נישט. ער האָט זײ צו פֿיל געקלאַפּט אין קאָפּ אַרײַן מיט זײַנע קענטענישן, און זײ האָבן דאָס נישט געקאָנט פֿאַרטראָגן. אבער צו מיר האבן די מיידלעך געקלעבט. אזוי ווי איך האב געהאט עטליכע שוועסטערן, זענען זייערע חבר'טעס געקומען צו אונז אין שטוב אריין. איך האב אויף די מיידלעך נישט געוואלט קוקן, ווארום ס'איז אן עבירה, נאר זיי האבן מיר אליין פארטשעפעט און מיך נישט געלאזט צו רו. איינמאל האט א חבר'טע פון מיינע שוועסטערן זיך גענומען שלאגן מיט מיר אויף א געלעכטער, מיר האבן זיך אזוי געראנגלט אז מיר האבן זיך נישט געקאנט אפרייסן פון זיך. אקוראט דעמאלט האט געדארפט אריינקומען שלום, און אז ער האט עס דערזען, האט ער א זאג געטאן ווי זיין טבע איז געווען, קורץ און שארף, בלויז איין און איינציג ווארט, חמור! אייזל! און דאס איז גענוג געווען אז איך זאל אנהייבן פאר בושה צו פלאמען, און דאס מיידל זאל מער נישט אריינקומען צו אונז אין שטוב. אין האלבן דרימל האב איך אויך געזען שלומ'ען, ווי מיר זענען שוין געווען ערוואקסענע בחורים. פונקט ווי ער האט נישט געהאט קיין דערפאלג ביי מיידלעך קליינערהייט, אזוי האט ער נישט געהאט קיין דערפאלג ביי זיי בחורווייז. ער איז געווען אנגעלייענט מיט ביכער און ער האט זיך מיט דעם געוואלט באווייזן פאר די מיידלעך. ער האט געשאטן מיט פראזן, אבער זיי האט דאס אינטערעסירט ווי די פאראיאריגע בלאטע. זיי האבן זיך בעסער צוגעהערט צו מיר, צו מיינע צוויידייטיגע וויצן וואס איך האב געשאטן מיט פיל געניטקייט און זיי האבן זיך געקאטשעט פון געלעכטער. אבער אז איך האב זיך אויך געוואלט בארימען מיט מיינע קענטענישן, האט שלום מיך באלד דורכגענומען מיט זיינע קורצזיכטיגע אויגן און איך בין געווארן פארשטומט. געשען איז דאס ווען מיר, א גרופע בחורים און מיידלעך, זענען זיך געגאנגען באדן צום טייך, נישט ווייט פון שטעטל. שלום האט דעמאלט באוויזן וואס ער איז און ער האט דערפאר טייער באצאלט. אז איך האב דאס אלץ צוריק דערזען אין דרימל, האב איך אנגעהויבן צו קרעכצן. דאָס װײַב האָט מיך געטאָרעט, געװעקט. װאָס איז מיט דיר, דוד? װאָס קרעכצסטו פֿון שלאָף? װאָס האָט זיך דיר געחלומט? איך האָב געשפּירט, װי דאָס װײַב טאָרעט מיך, געהערט אירע רײד, אָבער איך האָב זיך ניט געלאָזט איבערװעקן, איך בין װײַטער געשלאָפֿן. איך האָב געזען, װי מיר, אַ גאַנצע גרופּע בחורים און מײדלעך, שפּאַנען צום טײַך. דער הימל איז שײן, לױטער,

אויף די גאלדענע תבואה פעלדער פאלט א גרויסער שאטן, ביז מיר פאררייסן דעם קאפ צום הימל זעען מיר אז ער איז באדעקט מיט שווארצע אנגעפוישטע וואלקנס. ס'וועל זיך באלד אראפלאזן יענער כליאפ, האט זיך דערהערט א קול, לאמיר זיך אומקערן אהיים. איך וועל נישט גיין צוריק האט שלום געזאגט און ס'האט אויסזעהן אז ער וויל זיך מיט זיין העלדישקייט באווייזן פאר די מיידלעך. ס'וועט נישט זיין קיין רעגן, איך ווייס. אז דו ביסט אזא צולייגער, גיי אליין, ווער האלט דיך צו? מיר ווילן גיין צוריק, זע ווי די מענטשן לויפן אהיים, מיר ווייסן שוין ניט פון היינט אז דו ביסט א צודרייטער, האט ווער אריינגעזאגט שלום'ען. גוט, איך וויל אליין גיין ווייטער, האט זיך שלום איינגעשפארט, און ס'האט אים שוין ניט געפאסט זיך צוריקציען, אויב קיינער גייט נישט מיט מיר, גיי איך אליין. דאכט זיך אז דודי וויל גיין מיט מיר. האב איך מיטאמאל דערפילט ווי שלום שטעלט אויף מיר אן זיינע אויגן, און כ'האב דערהערט זיין באפעלעריש אביסל קוויטשיג קול וואס כ'האב קיינמאל נישט ליב געהאט. נישט איינמאל האב איך אים שוין געפאלגט, און אויך דאסמאל האב איך נישט געהאט קיין כח אים זיך אי אפצוזאגן, כאטש איך האב געפילט אז כ'בין זיין קרבן. איך בין געבליבן מיט אים. אויפן וועג איז כסדר פינסטערער געווארן. די וואָלקן זענען שוין געהאַנגען גאָר נידעריק איבער דער ערד, מענטשן זענען נאָכאַנאַנד געלאָפן צוריק פון טייך, זיי האָבן אונז אָנגעקוקט ווי משוגע וואָס מיר גייען זיך באָדן, ווען יעדע מינוט קאָן זיך אַראָפּלאָזן אַ מבול. כ'האָב דערפילט אַ מורא און כ'האָב פון דער זייט געוואָרפן אַלע רגע אַ בליק אויף מיין חבר, נאָר זיין פּנים איז געווען פאַרביסן און ער האָט מיט אַ סך להכעיס'דיקייט געשפּרייזט ווייטער. פונקט דענסמאָל, ווען מיר זיינען אָנגעקומען צום טייך און זיך אויסגעטאָן, האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אַ שלאַקס רעגן. מיר האָבן נאָך קוים באַוויזן מיט די הענט צו צעגראָבן דאָס זאַמד און פאַרשטעקן אינעם גרוב דעם אָנטועכץ. אויפן אָנגעשאָטן בערגל האָבן מיר אָנגעלייגט אַ סך צווייגן און קשאַקעס, דער רעגן זאָל נישט קאָנען אַוועקשווענקען דאָס זאַמד צוזאַמען מיט די מלבושים. פארטיג געווארן מיט דער ארבעט און מ'האט זיך געלאזט צום טייך. אן די ברילן האט שלום קוים געקענט שטעלן א טריט. פלוצלום איז מיר א געדאנקעלע אדורך אין קאפ, אז ס'איז געקומען די צייט איך זאל אין שלומ'ן נקמה נעמען פאר די צרות וואס פלעגט מיר אנטון. ער וועט ווערן אזוי פארשעמט אז ער וועט מיך האבן צו געדענקען. אַז שלום זאָל ניט זען, האָב איך מיט אַ פֿוס אַ צעוואָרף געטאָן דאָס בערגל, וווּ זײַנען געלעגן באַהאַלטן זײַנע מלבושים, כּדי דער רעגן זאָל זיי פֿאַרשלעפּן. דערנאָך בין איך אַרײַנגעשפּרונגען אין טײַך און געמאַכט אַ נורעק. מיר האָבן די גאַנצע צײַט געהאַלטן פֿאַרשטעקט די קעפּ אונטערן וואַסער. טאָמער האָבן מיר בלויז אויף אַ רגע אַרויסגעשטעקט דעם קאָפּ, האָט דער רעגן געשמיסן אונדזערע לײַבער ווי מיט בײַטשן. קיין לעבעדיקער נפֿש איז ניט געווען בײַם טײַך. גלייב מיר אז ס'ניטא קיין בעסערע זאך ווי זיך צו באדן אין א רעגן, האט שלום זיך אנגערופן צו מיר, דאס וואסער איז ווארים, א מחיה. מיר זענען אריבערגעשוואומען דעם טייך און זיך באהאלטן הינטער די צווייגן וואס האבן פארדעקט דאס וואסער ביים ברעג. דער טייך האט זיך געווארפן, געשליידערט, געטורעמט, די ביימער האבן זיך אראפגעלאזט, זענען געפאלן צו דער ערד, און לאנגע בלאנקע בליצן ווי שווערדן האבן זיך געשטרעקט אויפן הימל. נישטא עפעס שענערס ווי א צעווילדעוועטער טייך אין א שטורעם, האט מיין חבר געזאגט. הער נאר ווי די וואסערן ברומען, א צעשטורעמטער ים מוז נאך זיין פיל שענער. איך וויל נאך זען א ים, הערסט, כ'וועל אוועק פון שטעטל און זיך לאזן איבערן ים, געדענק מיינע רייד. מיר זענען געשטאנען ביז צום האלז אין וואסער, און דא בשעת סכנה האט שלום זיך פאר מיר אראפגערעדט פון הארצן, וואס ער פלעגט קיינמאל נישט טון. כ'האָב זיך ניט צוגעהערט צו אים, נאָר געקוקט, ווי דער טײַך בלעזלט זיך, געשווילט זיך און רײַסט מיט זיך מיט, ביימער און שטיקער ערד. ס'האָט זיך באַזעצט אין מיר אַ פּחד, און כ'האָב געפּרעפּלט די ברכות איבער די בליצן און דונערן. כ'האָב געהאַט גרויס חרטה פֿאַר דעם זינד, וואָס כ'האָב ערשט אָפּגעטאָן, שלום וועט זיכער נישט געפֿינען זײַנע מלבושים. דער ווינט האָט זיך אײַנגעשטילט אַ ביסל, און דער רעגן איז געוואָרן לײַכטער. מיר האָבן דאָס אויסגענוצט און צוריק אַריבערגעשווומען דעם טײַך. מיר האָבן זיך אַ וואָרף געטאָן אויסצוגראָבן דאָס אָנטועכץ און ס'האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז מײַנע מלבושים זענען דאָ, אָבער שלום האָט זײַנע נישט געפֿונען. מיט בלינדע פֿינגער האָט ער געטאַפּט אין זאַמד, געזוכט, גענישטערט, געגראָבן, אָבער דער רעגן האָט אַוועקגעטראָגן זײַנע זאַכן. ער איז געשטאַנען נאַקעט, געציטערט אויפן לייב און דאס וואסער איז פון אים גערונען. ער האט זיך ווידער אראפגעבויגן צום זאמד, געזוכט מיט די צוגעמרוזשעטע אויגן, געגראבן מיט די הענט טיפער און טיפער, נאר אן שום פעולה. אויף זיין פנים האט זיך באוויזן א שמייכעלע. אזא שמייכעלע זעט מען געווענטליך ביי בלינדע וואס ווילן זיך ניט אנווארפן אויף קיינעם מיט זייער מום. כאטש איך האב זיך געפרייט וואס מיינע מלבושות זענען דא און זיינע נישט, האט מיך א רחמנות אנגענומען אויף אים. איך האב שוין לאנג געווארט אויף דער מינוט פון נקמה, אבער צום סוף האב איך נאך גאר געהאט חרטה. אז ער וועט אריינקומען אין שטאט, אזוי ווי די מאמע האט אים געהאט, וועט מען פון אים אפלאכן און אפשפעטן. איך האב ארויסגעוויזן צו שלום'ן אסאך געמאכטע געטריישאפט און אים פארגעלייגט ער זאל אנטוהן עפעס פון מיינע זאכן. לכתחילה האט ער אפגעזאגט, ערשט אז כ'בין גוט צוגעשטאנען צו אים האט ער ארויפגעשלעפט אויף זיך מיין העמד. ס'האט מיך נישט אפגעלאזט דאס געפיל אז שלום ווייסט ווער ס'האט אים אפגעטאן דאס שפיצל, נאר ער מאכט זיך ניט וויסן. ביני לביני האט זיך ווידער אראפגעלאזט א שטארקע רעגן און מיר האבן זיך געמוזט לאזן אין וועג אריין. מיר האבן גענומען לויפן, אבער אן די ברילן האט שלום קוים מיט די פיס דערטאפט דעם וועג און זיין גוף האט זיך לעפיש געוויגט. חוץ דעם איז דער וועג געווען אזוי גליטשיג און פארשווענקט מיט קאלוזשעס וואסער אז מ'האט געקענט ברעכן האלז און נאקן. כ'האב געמוזט פירן שלום'ען ביי דער האנט ווי א בלינדן. מיר זענען געגאנגען טריט ביי טריט און דער רעגן האט זיך אויף אונז געגאסן. שלום האט אזוי שנעל ניט פארגעסן די חרפה וואס ער האט דורכגעלעבט, ווען ער האט געמוזט אריינשפאצירן אין שטעטל א נאקעטער, אין בלויזן העמד. דער רעגן האט אלץ שטארק געגאסן, און די מענטשן וואס האבן אים געזען אנקומען האבן פון אים געלאכט אין די פויסטן. נאך דער מעשה איז שלום געווארן קראנק און אפגעלעגן שיינע עטליכע וואכן אין בעט. אז ער איז געזונט געווארן, האט ער זיך אנגעהויבן צו פירן זייער אויסטערליש. ער האט זיך קיינמאל נישט ארויסגערירט אין גאס אן א שירעם, מען האט אים באקרוינט מיטן צונעמעניש שלום דער ענגלענדער מיטן שירעם. מיך האט די חרטה שטארק געגעסן און איך האב שלום'ן אויסגעמיטן, כ'בין שוין געווען זיכער אז ער ווייסט ווער עס איז אין דעם אלעם שולדיג. סוף פון זייט איינס קאסעט צוויי, המשך זייט צוויי. קאסעט צוויי, זייט צוויי, פון בוך מען דארף זיין א מענטש. אפילו איצט אין מיין קרענק האט מיר די חרטה געפייניגט, כאטש ס'זענען שוין זינט דעמאלט אוועק א היפש ביסל יארן. איך האב כסדר גערעדט פון היץ. כ'האב פארשטאנען אז מיין חבר האט מיר געצוואונגען צו נעמען דעם שירעם כדי איך זאל זיך דערמאנען אין דער גאנצער מעשה. ער האט נישט פארגעסן וואס איך האב אים אפגעטאן. ווי גוט וואלט געווען ווען איך טרעף אים נישט אין מעלבורן, כ'וואלט פארשפארן די אלע צרות. איך האב שוין אין דעם אלעמען פארגעסן, איך האב ליב געהאט צו נעמען אלץ לייכט, און שלום האט מיר אלעמאל שווער געמאכט דאס לעבן. אזוי גיך איך בין געזונט געווארן פון מיין פארקילעכץ, בין איך דאס ערשטע געגאנגען צו שלום'ען, כדי אים אפצוגעבן דעם שירעם. כ'האב געוואלט פון שירעם וואס גיכער פטור ווערן. כ'האב געוואוסט אז ער איז נישט ווערט קיין צובראכענע פעני, אבער ס'האט זיך מיר געדאכט אז כ'האב שלום'ען באגנב'עט. ער פארמאגט גארנישט, זיין שטוב אין מעלבורן איז פונקט אזוי ליידיג ווי ס'איז געווען זיין שטוב אין ווארשי. נאך דער מעשה מיט'ן באדן זיך, איז ער לאנג אין שטעטל ניט פארבליבן און אוועק קיין ווארשי. דארטן האט ער ממשיך געווען דעם שטודירן. בייטאג געארבעט און ביינאכט געלערנט. ווען איך האב אים איינמאל אין ווארשע אויפגעזוכט, האב איך געזען אז ער וואוינט אין א קליין ארעם שטיבל. קיין מעבל איז דארט נישט געשטאנען. אויף א וואנט הינטער א פארגעלטער צייטונג איז געהאנגען זיין איינציגער אנצוג וואס איז שוין געווען זייער אלט. אויף א נאפט מאשינקע האט ער זיך געקאכט דאס עסן. שלום איז נישט געווען געפאלן ביי זיך אז איך בין צו אים אריינגעקומען, פון דעסטוועגן איז ער נישט געווען איבעריג צופרידן מיט מיין וויזיט. פונקט דענסמאל האט ער געהאט אן אונטערגעהאקט שווארץ אויג און עטליכע אויסגעקלאפטע ציין ווארום מען האט אים אין אוניווערסיטעט צושלאגן. ער האט פראטעסטירט געגן דעם וואס אידן מוזן זיצן אויף געטא בענק. צוליב די אויסגעהאקטע ציין האט ער גערעדט שטומפיג און ס'איז שווער געווען צו פארשטיין א ווארט. בשעת מעשה האָט דאָס אונטערגעשלאָגן שװאַרצע אױג געבלינצלט װי אַן אױסגײענדיק פֿלעמל. ס'האָט זיך מיר געדאַכט, אַז ער װינקט צו עמיצן, און דאָס האָט אױף מיר אָנגעװאָרפֿן אַ שרעק. איך בין געװען אױסגעפּוצט אין עסיק און אין האָניק, װײַל איך האָב רײַך חתונה געהאַט און געלעבט אַ גוטן טאָג. אַז איך האָב זיך, װי מײַן טבֿע, אָנגעהױבן באַרימען מיט מײַנע גרױסע געשעפֿטן, האָט דאָס בליצנדיק אונטערגעהאַקטע אױגל אַ בלאָנדזשע געטאָן אױף מיר, און כ'האָב פֿאַרשטאַנען, אַז מײַן חבֿר װײס דעם אמת. אין מעלבורן האט שלום אויך געלעבט אין אן ארעם שטיבל. ער האט מיר דערציילט וואס ער איז אלץ דורכגעגאנגען אין די לאגערן. ער איז ערשט געהאט געקומען פון פוילן, אבער ער האט געזאגט אז ער וועט אין אויסטראליע ניט פארבלייבן. ס'געפעלט אים נישט דא. ער האט נישט ליב אזא רייך פוסט לעבן. ער וועט פארן קיין ישראל. דארטן וועט ער געפינען דאס וואס ער זוכט. כ'האב אים געוואלט איבערלאזן אביסל געלט, נאָר ער האָט עס מיר צוריקגעשטופּט אין דער האַנט אַרײַן. ווען איך בין אָנגעקומען צו שלומען מיטן שירעם, איז ער ניט געווען אין דער היים. איך האָב לאַנג געקלאַפּט אין טיר, קיינער האָט נישט געענטפֿערט. כ'בין געוואָרן אומרויִק און שוין מיט די פֿויסטן געזעצט אין דער טיר. ס'איז אַרויס אַ שכנטע און זיך אויף מיר אָנגעבייזערט. איר זעט דאָך, אַז קיינער איז נישטאָ אין דער היים, וואָס-זשע קלאַפּט איר און שטערט די שכנים? איך האב זיך א טראפעלע פארשעמט, זיך אנטשולדיגט, און בין שנעל אוועק. כ'בין אפגעגאנגען א שטיקל וועגס, זיך געוואלט אריינזעצן אין אויטא, מיטאמאל האב איך זיך צוריקגעקערט און שוין מיט איבערגעטריבענער איידלקייט אנגעקלאפט אין דער טיר פון דער שכנ'טע. דא אין דעם הויז וואוינט מיין יוגנט חבר שלום, האב איך זיך געוואנדן צו דער פרוי. צו קענט איר מיר זאגן וואו ער איז געגאנגען? פון וואנען ווייס איך וואו ער איז געגאנגען? ער גיבט מיר נישט אפ קיין ראפארט האט מיך די פרוי אנגעקוקט מיט חידוש. איז אפשר ווייסט איר ווען ער וועט צוריקקומען? כ'דארף אים נעטיג האבן. האב איך נישט געוואלט אזוי שנעל אפטרעטן. פון וואנען ווייס איך ווען ער וועט צוריקקומען האט די שכנ'טע שוין פארלוירן דאס געדולד. איבעריגענס דא וואינט נישט קיינער שוין לאנגע חדשים. די שטוב שטייט ליידיג א לאנגע צייט. ס'נישט מעגליך, האבן זיך די ווערטער ביי מיר ארויסגעריסן, כ'האב ערשט באזוכט מיין חבר, ס'איז נאך אפילו נישט אוועק קיין חודש. בייזער זיך ניט אויף מיר, מיסטער, האט די שכנ'טע אויפגעהויבן דאס קול, אז איר וועט אויף מיר שרייען וועל איך בכלל מיט אייך נישט רעדן. אבער מיין חבר האט ערשט דא געוואוינט, האב איך ערשט איצט אנגעהויבן צו שרייען, וואס גענארט איר מיך? וואס מאכט איר פון מיר חוזק?

איז מיר פלוצלונג איינגעפאלן, ער איז אוועק פון דער וועלט און איך בין אים געבליבן א בעל חוב. ער האט מיך אלע מאל חושד געווען אין פארשידענע זאכן און איז געשטארבן מיט'ן געדאנק אז איך האב אים בא'גנב'עט. ער האט שטענדיג ליב געהאט צו זאגן דעם אמת אין די אויגן אריין, ווען ער לעבט וואלט ער זיכער געזאגט אז כ'האב אים בא'גנב'עט. כ'בין געגאנגען איבער דער גאס, אריינגעטון אין מיינע רעיונות, מיטאמאל האב איך דערפילט ווי עפעס א משא באמבלט זיך ביי מיינע פיס און לאָזט מיך נישט גײן. צו װאָס דאַרף איך דעם שירעם? דאָס גלײַכסטע װעט זײַן, אַז איך װעל אים ערגעץ אַװעקװאַרפֿן, פּטור װערן פֿון אים אױף אײביק. ער װעט מיך שטענדיק דערמאָנען מײַן חבֿר. פּאַמעלעך, װי אַ גנבֿ, האָב איך זיך צוגעשאַרט צו אַ הױז און אין אַ װינקל געלאָזט שטײן דעם שירעם. כ'בין שנעל אוועק פון דעם ארט און זיך אפילו ניט אומגעקוקט, אבער איך האב זיך באלד אומגעקערט און א כאפ געטאן דעם שירעם. ס'האט זיך מיר געדאכט, אז כ'וועל אים דא איבערלאזן, וועל איך מיט דעם פארשוועכן מיין חבר. אין ווינקל שטייט ניט דער שירעם, נאר שלום. איך בין אוועק אהיים, מיטגענומען מיט זיך דעם שירעם. כ'וועל אים באהאלטן אויף אזא ארט, דאס ווייב און די קינדער זאלן אים קיינמאל נישט געפינען. שטיל האב איך זיך אריינגעגנב'עט אין שטוב, אז מיין ווייב האט מיך געפרעגט וואס איך האב שטעקן הינטער די פאלעס, האב איך זיך ארויסגעדרייט מיט פארשידענע תירוצים. כ'האב לאנג געגראבלט צווישן מיינע חפצים און סוף כל סוף געפונען א פאסיג ארט וואו צו באהאלטן דעם שירעם. ביים אוונט-ברויט בין איך געווען צורודערט, ניט געוואוסט וואס איך עס, דאס ווייב האט מיך נישט אפגעלאזט. האסט עפעס טראבל אין די ביזנעס? האסט עגמת נפש? פארוואס דערציילסטו מיר גארניט? וואס האב איך דיר צו דערציילן? אלץ איז אלרייט! האב איך א מורמל געטאן, נישט געקוקט דעם ווייב אין די אויגן אריין. ביינאכט האב איך זיך געדרייט אויפן געלעגער, נישט געקאנט צוטאן קיין אויג. פון דעם ווינקל וואו דער שירעם איז געווען פארשטעקט, האבן אויף מיר געקוקט שלום'ס קליינע קורצזיכטיגע אויגן. זיי האבן זיך איינגעשטאכן אין מיר אז כ'האב אזש דערפילט א ווייטאג. וואו איך האב זיך ניט געדרייט און געקערט, האב איך געפילט אויף זיך די בויערנדיקע אויגעלעך וואס קענען מיך אזוי גוט. באלד אינדערפרי, ווען דאס ווייב און די קינדער זענען נאך געשמאק געשלאפן, האב איך זיך אויפגעהויבן און אויף די שפיץ נעגל ארויס פון שטוב. איך האב מיטגענומען מיט זיך דעם שירעם און אים ערגעץ אוועקגעטראגן. דערנאך בין איך אהיימגעגאנגען און זיך צוריקגעלייגט אין בעט אריין. אבער דעם זעלבן טאג ווען איך בין געקומען פון געשעפט האב איך געטראפן פאר מיין טיר דעם שירעם. נאך עטליכע מאל האב איך געפרובט ערגעץ פטור ווערן פון דעם שירעם אבער אן שום פעולה, אלע מאל האט מען אים מיר צוריקגעברענגט. איינמאל האב איך דעם שירעם פארטראגן עטליכע גאסן ווייטער פון מיין הויז, כ'האב אים געלאזט שטיין פאר א פרעמדער טיר, ס'איז אוועק א וואך, צוויי וואכן, און איך בין געווען זיכער אז איך וועל שוין אים מער נישט אנזען פאר די אויגן. איין שיינעם טאג ביים עסן פרישטיק האב איך דערהערט א קלונג און אז איך האב אויפגעמאכט די טיר האב איך דערזען אן אלטיטשקע. וועמען זוכט איר לעידי? האב איך זי געפרעגט. זי האט מיר באלד נישט געענטפערט און אירע אויסגעטריקנטע ווייסע לעפצן האבן זיך נאכאנאנד באוועגט ווי זיי וואלטן געזאגט א תפילה בלחש. כ'האב באמערקט אז אין אירע ציטערדיקע וואקסענע הענט האלט זי עפעס א פעקל. זי האָט מיר דאָס פּעקל דערלאַנגט, און ערשט איצט האָב איך דערהערט איר אַלט קול, איר האָט דאָס איבערגעלאָזט בײַ מײַן טיר, כ'האָב עס אײַך צוריקגעבראַכט. אַ שיינעם דאַנק, אַ שיינעם דאַנק! האָב איך די ווערטער גיך אַרויסגעוואָרפֿן פֿון מויל, און ס'האָט מיר עפּעס אַ טיאָכקע געטאָן אינעווייניק, ווײַל כ'האָב באַלד דערקענט, אַז דאָס איז דער שירעם. איר האָט זיך ניט געדאַרפֿט מטריח זײַן, ס'איז אַן אַלטע שמאַטע. מיין ווייב איז דערביי געשטאנען, זיך צוגעהערט צו אלץ, און אז די אלטיטשקע איז אוועק, האט זי געשאקלט אויף מיר מיטן קאפ פול מיט באדויער, ווי איך וואלט געווען א חסר דעה. כ'האב איר גארנישט געענטפערט, און מיטן שירעם געלאפן גלייך צום גאראזש. כ'האב אים דארט אוועקגעשליידערט צווישן ברוכווארג, באגראבן אים טיף אונטער א קופע שמאטעס. דערנאך איז געווען אלץ גוט און וואויל. אבער אז אינדערויסן איז געגאנגען א רעגן, האט זיך באזעצט אין מיר אן אומרו. כ'האב זיך לאנג געדרייט פארן גאראזש, אריינגעקוקט אינעווייניג מיט א שפיץ אויג, גלייך איך וואלט געגאנגען אפטון עפעס א גניבה. שפעטער בין איך אריין אין גאראזש און צוריק ארויס. דאס האט זיך איבערגעחזרט עטליכע מאל. איך האב געציטערט אויפן לייב, ווארום כ'האב געוואוסט אז איך וועל זיך נישט קענען אקעגנשטעלן דעם באגער וואס מיך באהערשט. פלוצלונג בין איך מיט האסטיגקייט צוגעשפרונגען צו די שמאטעס און ברוכווארג און לאנג דארט גענישטערט, געזוכט און ארויסגעצויגן דעם אלטן שירעם. ס'איז דאך דער זעלבער שירעם וואס שלום האט געטראגן אין שטעטל, דאס האט זיך ביי זיי אין הויז אפגעראטעוועט נאך דער מלחמה. איך האב אויפגעמאכט דעם שירעם און ארויס פון גאראזש. אז כ'האב ארויפגעקוקט צום שירעם דעכל איבער מיין קאפ, האב איך געזען גרויסע לעכער. אבער דאס איז מיר ווייניג אנגעגאנגען און כ'האב זיך געלאזט גיין איבער דער גאס. איך האָב געשפּירט, װי דער רעגן צװאָגט מיך און װאַשט מיך, און װאָס מער דער רעגן האָט מיך געצװאָגן און געװאַשן, אַלץ מער האָט מיך אַרומגענומען אַ צופֿרידנקײט, װי דאָס פּײַניקן זיך אַלײן װאָלט מיר הנאה פֿאַרשאַפֿט. כ'האָב געזען לעבן זיך מײַן חבֿר שלום און כ'האָב געפֿילט, אַז כ'צאָל אים אָפּ אַ חובֿ. װײַזט אױס, אַז כ'װעל זיך שױן קײנמאָל נישט באַפֿרײַען פֿון מײַן חבֿר שלום, נישט פֿון אים און נישט פֿון זײַן שירעם.